ס'איז א גרויסע שמחה אין די שטאט, ס'קומט אזא הייליגער יום טוב ווי שביעות, wow! ס'איז א מחיה, מ'איז מקבל די תורה בשמחה מיט אלעם, כ'האב געזאגט א שיעור די וואך אויף קעסטל איינס וואס דאס איז שביעות, עניוועי, ס'אבער דא אין די זעלבע צייט ווי ס'איז דא א שמחה איז די זה לעומת זה איז דער כנגד פונקט אזוי שטארק. יעדן יום טוב דארף מען זייער וואטשן די קינדער וואס האבן נישט קיין חדר, און די טאטעס זענען ביזי זיך צודעקן אונטערן טלית און זיך אויסוויינען די יארן פאר די פאר חדשים וואס זיי האבן אנגעברענגט מיט גארנישט און זענען אמאל נאך געגאנגען זינדיגן אויכעט, סאו יעדער טרייעט די בעסט. דאס וואלט אלעס זייער גוט געווען, ס'קומט אבער נאך צו נאך א זאך אז די חזירים זענען אויכעט אן די לוס יעצט היינט, דאס איז דאנערשטאג האט מען ארויסגעלאזט פון דזשעיל מיסטער דאסקאלאוויטש, ער האט געדארפט ארויסקומען שוין א יאר צוריק נאר ער האט זיך פארטשעפעט מיט א גוי האט אים געטאטשט ווי מען טאר נישט איז ער געבליבן נאך פאר כמעט א יאר, יעצט צו זיין ווייב לאט אים אהיים צו נישט ווייס איך נישט, פאפא רב האלט צו ער לאט נישט אז מען זאל זי גט'ן ווייל אפשר ער וועט אהיים קומען וועט ער זי צוריק נעמען, קען זיין מען וועט אים צווינגען איך ווייס. קען זיין מ'וועט איר צווינגען. למעשה איז ווי ער וועט זיך דרייען ווייסט מען אונז נישט נאר דאס ווייסט מען אז ווי ער דרייט זיך איז ער מסוכן לציבור ער קען אנכאפן א בחור און א יונגל און אן אלטן איד ער איז נעבעך א חולה רוח און אויסער דעם גנב'עט ער געלט אבער יום טוב איז דאך נישט קיין גרויסע פראבלעם ווייל ער טראגט קיין געלט אין די מקווה רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן יעדער זאל ווייזן דעם זון זעסט דער ער איז דאסקאלאוויטש דער חזר פון אים זאלסטו דיך היטן. ס'האט מיר איינער געזאגט, ער האט מיר א טעלעפאון קאל, אז איך מיין דיין האטליין איז געווארן מער גרעפיק ווי אמאל און מ'דארף עס מאכן איידלער, האב איך אים צוריקגעקאלט, איך האב אים געזאגט, ר' איד, איך וויל דיר עפעס זאגן, ווען דו וועסט אויפהערן צו לאזן דיינע קינדער גיין אין מקווה'ס און דו וועסט אויפהערן צו לאזן גיין אין די גרויסע שילן און אין די טוילעטס און דו וועסט מיטגיין מיט זיי אין די קליינע שילן, דארף איך נישט רעדן גרעפיק, קען איך צומאכן אינגאנצן, דארף איך גארנישט רעדן, נאר אנפארטשענעטלי, לאָזט עטס די קינדער טון װאָס זײ װילן, עטס האָטס מורא צו רעדן, עטס שעמטס ענק צו רעדן, און עטס הײבטס אָן מיט סימנים, און די אַלע זאַכן אַרבעט נישט. איטס נאַט װאָרקינג. מען מוז רעדן אָפֿן און גראָד. איך באַקום כּמעט יעדע װאָך אַ טעלעפֿאָן קאָל. אַ בחור האָט אַ שטױס געטאָן אַ עלטערן ייִד אין די טעסטיקלס אין אַ מקווה. אַנדערער. קאלט מיך אפ פון א מקווה אז מ'האט שיעור דערטראנקען אן אלטן איד א בחור האט אים אריינגעשלעפט ביי די בארד און געהאלטן אונטערן וואסער ביז א צווייטער האט געשריגן וואס טוסטו דערטרענקסט דאך אים מען מוז זיך אויסלערנען סעלף דעפענס איך הער יעצט ס'איז דא א גאנצע מאוומענט אז מען וויל לערנען מיט אלע מיידלעך סעלף דעפענס קאראטי איך האב ענק געזאגט ס'שטייט שוין אין צייטונג אין המודיע איך האב אלץ געהאלטן אזוי וואס אונז זעמער עפעס יעדנס בהמה ברוך מרדכי האט זיך נישט געקענט קאנטראלן די ערווה האט ער עס געדארפט אפשניידן נישט יעדן איינעם אנפאטשקען מ'וואלט אים געברויכט דאס טון יארן צוריק אים אריינטונקען אין די מקווה. אה, ווען ער וואלט געהאט א רעזיסטענס, און צו טאטשן א קינד וואלט געקאסט א שטויס אין קאפ, אדער מען וואלט אים נאכגעשריגן, אדער מען וואלט אים געשטויסן אין די ביצים, דעמאלס וואלט ער עס נישט געטון, ער טוט עס נאר ווייל ס'איז געווען ממש הפקר פרי פאר אל, און ווי זעמער אונז? אפגעריסענע בהמות! בהמות! מען האט עס צוגעלאזט! ס'האבן געקענט אריינקומען צען עלטערע אידן און זען ווי צען חזירים ווייקן זיך אין מקוה און ווארטן אויף אביסל פלייש ס'זאל אריינקומען, און זיי האבן אפילו נישט געהאט די דיסענסי צו זאגן חזירים גייטס ארויס, אדער אזוי ווי אין ארץ ישראל איז דא א סיין טבול וצא, טובל דיך און גיי ארויס. דאס איז אונזער פראבלעם געווען. סא יענער איד איז ביזי אז איך רעד צו גרעפיק, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך האב פאר דיר א גוטן מעסעדזש, אויב איך רעד פאר דיר צו גרעפיק, הענג אויף דעם פאון, סעיוו דיר דעם קוואדער, יעדער האט שוין יעצט איינטיילן א דייע. קודם האבן זיי איינגעטיילט צו מנובלות, נאכדעם האבן זיי איינגעטיילט אבער אבער אבער אבער ביסט א גראבער האסט געדארפט אזוי מאכן אזוי, יעצט הייבן זיי שוין אן איך זאל אנהייבן צו רעדן איידלער, נאכדעם קאלט מיך איינער אן אז יואלי רוט רעדט אויכעט פון פגם הברית, זיין שיעור איז אזוי ווי מיין שיעור? זאג מיר ווען ער רעדט נאך פֿופֿציק יאר וויאזוי ער רעדט באהאלטן, ווייסט א בחור אז מ'טאר אים נישט אריינשטופן די ערווה אין אחור אריין? קיינמאל אין לעבן נישט, ער ווייסט פגם הברית, וואס איז דאס? ער ווייסט נישט פונקטליך. עטס מאכט סתם לצנות פון ענק, אז מען רעדט הלכות נידה רעדט מען וואס מען רעדט אין הלכות נידה, אז מען רעדט פון הלכות צניעות רעדט מען הלכות צניעות, און אז מען רעדט פון הלכות יום כיפורים רעדט מען הלכות יום כיפורים. יעצט וויל מיר שוין יעדער ווערן א חכם, יעצט אז מען האט שוין אויפגעקלערט, פרעג איך יענעם, זאג מיר, דו ביסט שוין אויפגעקלערט? יא. איך פארשטיי שוין. זאג, האסט דיין זון אויך אויפגעקלערט? זאגט ער, ניין. זאג איך, האסט דאך גארנישט אויפגעטון, דיר האט קיינער נישט אריינגעשטופט נאכער אין די יארן, אבער פאר דיין זון זאג איך דיר צו, מען וועט אים נאך אריינשטופן. זאגט ער אה ער פארשטייט שוין זאלסט נאך אסאך יאהר נישט פארשטיין וואס איך רעד און איך וויל נישט גיין איך האב גענומען א גאן איך האב מיך גענומען שיסן אין די גאסן איך האב געוויסט וואס איך וויל איך האב געהאט א ציל מיין פראגרעם איז געווען איך זאל צוקומען אז יעדעס יונגעל זאל וויסן פון וואס מען רעד דא און אז מען טאר נישט אריין לייגן אין דיין אחור יענעמס ערווה און דיין הענט זאלסטו נישט לייגן אויף יענעמס ערווה און יענעמס הענט טאר נישט גיין אויף דיין ערווה און אין מויל זאלסטו זיכער נישט אריין נעמען זיין ערווה איי וואנטעד דעם טו נאו דיס ווערי ווערי דיסטינקטלי ענד אפענלי ענד זאלן וויסן פון וואס מען רעדט, איך גיי צו און איך בעט א צעטל פון א גרויסן תלמיד חכם פֿינף און אַכציק יאר אלט אין קרוינהייטס אין בית דין, איך זאג אפשר געבט איבער א צעטל אז ס'גייט פאר מורא'דיגע זאכן. זאגט ער וואס גייט פאר, זאג איך משכב זכר אין אלע קלאסן, זאגט ער און וואסי דאס משכב זכר? איר פארשטייט? און צו מיר האבן געוויינט יעצט אפאר בחורים וואס האבן געזאגט, ווען אונז וואלט מיר ווען געוויסט ווי ווייט ס'איז הארב די זאכן וואלט מען דאך קיינמאל עס נישט צוגעלאזט. סאו מ'האט זיך ענדזשויט, ס'האט זיך גוט געפילט אין די הייסע וואסער, מ'האט געשטופט, מ'האט זיך געווייקט, מ'האט געטאטשט די ערווה, מ'האט עס געשפילט ביז ס'איז ארויסגעקומען זרע, האבן מיר געמיינט ס'איז א ענדזשוימענט, און היינט קען מיר נישט קומען צו זיך. ס'האט מיר געזאגט די וואך א יונגערמאן, איך בין א קלויזנבורגער, מ'האט מיך אין קלויזנבורגער מקווה אין וויליאמסבורג מטמא געווען יארן לאנג, כ'האב מיך ענדזשויט, איי העד א גוד טיים, נאכדעם וואס כ'האב חתונה געהאט האט עס אנגעהויבן צו פאלן אויף מיר די גאנצע שווארצע רוח איז אויף מיר געפאלן, כ'האב נישט געוואוסט וויאזוי ארויסצוקריכן, איך גיי פאר העלפ שוין צען יאר, איך וואוין אין ארץ ישראל, און איך קען דיר צוזאגן אז טאמער איך וואלט ווען געוואוסט וואסערע שווערע צען יאר איך בין דורך יעצט נאך די חתונה, וואלט איך מיך אין די מקווה דערטראנקען צען יאר צוריק, איך וואלט אריינגעגאנגען אין מקווה און איך וואלט דארט געבליבן קיינמאל נישט ארויס. געקומען און דאס האבן מיר אונז געמעגט דאס געבן מיר אריבער. דא איז יעצט א פראבלעם איך רעד צו גרעפיק איך האב ענק שוין געזאגט אז עטץ ווילטס נישט איך זאל רעדן גרעפיק זאלטס עטץ רעדן מיט די קינדער יעדע קלאס לויט זיין יארגאנג זאל מען עם מסביר זיין אלעס וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט און פונקטליך ווייל פון באהאלטן עט קיין גוטס נישט ארויסקומען און אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל האט אויך געזאגט מען זאל רעדן מיט די קינדער דוגרי און מען האט פון עם געלאכט רבי מען טאר אויפקלערן די קינדער זאגט דער רבי דו ווייסט נישט וואס די קינדער ווייסן ס'איז אלס דא אויף טעיפ. סאו עניוועי, דאסקאלאוויטש קומט ארויס, יעדער זאל ווייזן דעם דאסקאלאוויטש, דו זאלסט ווייזן פאר דיינע קינדער ער איז א חזיר, זאלסט נישט שטיין נאנט צו אים, און דו זאלסט נישט רעדן צו אים, טאמער רירט ער דיר אן ווי מען טאר נישט, זאלסטו אים א שטויס טאן אין זיינע ביצים אין זיינע טעסטיקלס אז ער זאל זיך איבערקערן, קאלט מיך איינער אן אז מען האט אים צוקוועטשט די טעסטיקלס, ער ווייסט נישט צו ער וועט האבן קינדער יעצט, זאגט ער ווייל יענער האט. עס געהערט אויף דיין האטליין? זאגט ער ער וויל מיך סוען, זאג איך אים כ'האב דיר געבן פונקטליך מיין נאמען מיט מיין אדרעס אז זאלסט מיך קענען סוען, מען מעג אויסלערנען קינדער סעלף דעפענס און מען וועט זיי אויסלערנען סעלף דעפענס, און עטץ וועטס נאך זיין אין פאר אסאך סורפרייזעס ווען עטץ וועטס טאטשן געוויסע קינדער, wow are you gonna be in for surprises, עניוועי, דאסקאלאוויטש איז אין די גאס, ס'איז א ווילדער. פארברעכער, א משוגענער, א חזר, א סעקס מעניאק, אין די תפיסה האט ער געטאטשט א פאטעריקע אין די שאוער, און מען קען אים נישט טראסטן ער זאל זיין אין אונזער קאמיוניטי, וואס פאר א שווארץ יאהר קען מען נישט ערלעדיגן אז אזא מענטש זאל גיין מופן אויף פלארידע, דארט אין די שטאט וואו ס'איז דא אלע פעגעטס מיט אלע סעקס אפענדערס, וואס דארף ער זיך דרייען דא ביי אונז, אונז ברויך מיר אים צום מנין? אונז ברויך מיר עפעס פון אים? זיין ווייב וויל די גאנצע צייט א גט, זי ברויך אים אויך נישט, סא וואס ברויך מיר אים צו האבן? איך הער זאגן, איך נעם צען דיסקלעימערס אז ק. ער האט באקומען א רעכט צו זיין דארט און איך ווייס אין מאנטיסעלא צו ווי מ'האט אים געכאפט נישט דארט ווי ער מעג זיין, הער איך מ'האט אים יעצט איינגעזעצט. נאכאמאל, מ'האט אים איינגעזעצט ווייל ער האט עובר געווען אויפן פעראל. אזוי הער איך, איך נעם א דיסקלעימער. וואס איז אונז שלעכט אז ק. וואוינט אין מאנטיסעלא? ס'איז אונז זייער גוט, כאטש ווינטער האבן מיר מנוחה פון אים. נאכדעם איז דא איינער וועב שרייט ער אז איך האב אים נישט געלאזט וואוינען אין בארא פארק ווייל כ'האב פארציילט אז ער וואוינט אין א האטעל. איך האב פארציילט? יעדער האט פארציילט, דו האסט נישט געטארט וואוינען דארט. דו טארסט נישט וואוינען ווי מענטשן זענען ווייל דו פארלירסט עס אויף דיר א גרויס רחמנות. אפגערעיפט א מיידל פון זיבן יאר. האט ער נאר געוואלט ווייזן, זאגט ער, וואס איז אריין געקומען אין די וואן וואס האט געזעהן, האט ער איר געוואלט ווייזן, די שייגעץ די לאו לייף, ס'איז דא צוויי טשארדזשעס ער האט עס גערעיפט אויך, מיינסט די דאקטוירים דערקענען נישט די אלע זאכן, יעדער מאכט זיך ניין איך האב נאר געוואלט, איך האב נאר געוואלט, עניוועי, רבותי די אסקאלאוויטש איז אין די גאס, ער יעצט ארויס געקומען היינט, מוז איך צו לייגן דעם עמורדזשענסי, ווייל איך האב שוין געזאגט אפאר אנדערע נעמען דעם כאניאדערס הייניקען און די אלע חברה, רבותי וואטש אוט פאר יור טשילדרען, און האטס אלע א פרייליכן א לעכטיגן יום טוב.